ברוך השם, מסכת ביצה דף כ' עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש, דאמר להו, ער האט געזאגט צו די מענטשן, הבו ליה, גיטס ארבע מאה זוזי, פיר הונדערט זוז, לפלוני, צו דעם מענטש, ולנסיב ברתי, און ער זאל חתונה האבן מיט מיין טאכטער. איז וואס צו זאגן, נאר דאס איז געוועזן א שכיב מרע, און די שכיב מרע רופט זיך אן ווען איינער האלט פאר דעם שטארבן, כאטש שטענדיג איז דאך דא א כלל אז מיט דיבור ווערט נישט קיין קנין, נאר איך האב אבער מורא אז דער מענטש וועט זען זיינע ווערטער איז גארנישט תטרף עליו דעתו, קען ער פון דעם האבן חולשת הדעת, און ער איז דאך יעצט זייער שוואך. האבן די חכמים מתקן געווען אז דברי שכיב מרע, דאס וואס א שכיב מרע זאגט, ככתובים וכמסורים דמי, אויב ס'איז א זאך וואס מען דארף עס שרייבן, ס'איז קרקע, איז עס גלייך ככתובים, ס'איז שוין אפגעשריבן, און אויב ס'איז מטלטלין, וואס אויף דעם גייט נישט קיין שטר, איז כמסורים דמי. האט דער מענטש וואס איז געווען די מעשה, ער איז געווען א שכיב מרע, האט ער דאס אויך געזאגט. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ארבע מאה שקיל.

מען זאל געבן ולנסיב נאכדעם דער מאן זאל חתונה האבן, אבל אבער אי אמר לנסיב אויב ער האט געזאגט ער זאל חתונה האבן, והבו ליה נאכדעם האט ער געזאגט מען זאל געבן אפילו ער האט נישט געזאגט על מנת, איז אי נסיב אויב ער וועט נעמען די טאכטער פאר א פרוי שקיל נעמט ער, ואי לא נסיב אויב ער נעמט נישט לא שקיל. דארף מען פארשטיין וואס איז די טעם פון דעם אויך, בשלמא ביי די פריערדיגן פאל, האב מיר געזאגט אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט אז ער האט נאר געזאגט הרי עלי תודה איז שוין די חיוב צו ער האט נאר געזאגט הריני נזיר איז שוין חל אויף אים א דין איסור אבער דא אבער דער זאך פאסט זיך דאס נישט צו זאגן. דער טעם איז נישט דא וועגן תופס לשון ראשון, ווייל אינעם דין תופס לשון ראשון איז דער טייטש אזוי, א מענטש זאגט צוויי לשונות וואס איין לשון איז א סתירה צום צווייטן לשון, למשל איינער זאגט ס'איז תמורת עולה און ס'איז תמורת שלמים, ס'איז זיך סותר, דעמאלט איז דא א מחלוקת צי זאג איך תופס לשון ראשון, אבער דא אז ס'איז נישט קיין סתירה'דיג, פארוואס זאל איך נישט זאגן ביי דער צווייטער מעשה. אז ביידע זאכן זאלן ווערן מקוים, ס'איז דאך גארנישט דא קיין אמירתו לגבוה, זאגט דער מאירי אויף דעם אזוינס א סברא, ווען איינער זאגט צוויי זאכן וואס די צוויי זאכן זענען פארבינדן מיט א צווייטן מענטש, די ערשטע זאך איז זיכער פאר יענעם מענטש א זכות, די ערשטע זאך וועט ער זיכער באשטיין אויף דעם מסכים זיין, די אנדערע זאך ווייס איך נישט צו ער וועט מסכים זיין צו נישט. איז לו יצוייר אז דער מענטש וויל פארבינדן איינס מיט דעם אנדערן, וועלכע זאך דארף ער זאגן פריער? דארף ער זאגן די זאך וואס ער איז נישט זיכער אז יענער וועט מסכים זיין. אויב ווידער אז דער מענטש האט אנדערש געטון, פריער האט ער געזאגט די זאך וואס יענער איז זיכער מסכים, נאכער זאגט ער די זאך וואס די זאך איז א ספק, אויב ער וויל זיך באווארענען דארף ער דאך זיך באווארענען אנדערש, איז פון דעם אויך א סימן אז ער בינדט נישט צו איינס צו דעם אנדערן. לאמיר דא אזוי, אויב דער מענטש זאל וועלן דווקא ער זאל נעמען זיין טאכטער, האט ער געדארפט צו זאגן, זאל ער נעמען מיין טאכטער, און איך וועל געבן, דעם וועט מען געבן. און ער האט נישט אזוי געזאגט, נאר ווי אזוי האט ער געזאגט? גיטס. און ער זאל נעמען די טאכטער, הייסט עס אז גיטס אים, מיט דאס ווייסט מען דאך זיכער אז יענער וועט פארשטיין צו נעמען ד' מאות זוז, דעריבער זאגן מיר אז ס'איז נישט געבינדן איינס מיט דעם אנדערן. לויט ווי מיר האבן יעצט געלערנט האט כמעט די ערשטע מעשה צו דער צווייטער נישט קיין שום שייכות, ווייל ביי די ערשטע גייט צו אלס אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, און דא איז א צווייטע סברא, אבער פון תוספות ווייזט אויס ס'האט יא א שייכות, דערציילט די גמרא א מעשה, יתיב מרימר, מרימר איז געזיצן, וקאמר להא שמעתא, און ער האט געזאגט די זאך, אז האומר הרי עלי תודה, ואצא בה ידי חובתו, ידי חגיגה איז א תודה מוז ער ברענגען, ער איז נישט יוצא די חגיגה, האט ער דאס געזאגט משמיה דנפשיה, ער האט עס נישט געזאגט אז ס'איז געווען א שאלה, ריש לקיש האט עס געפרעגט פון ר' יוחנן האט אים אזוי פושט געווען, נאר ער האט אזוי אליין געזאגט דעם דין. אמר ליה רבינא למרימר, האט רבינא געזאגט צו מרימר'ן, אתון הכי מתניתו לה, איר לערנט עס אליין פון זיך, איר זאגט עס נישט איבער אין אז ר' יוחנן האט עס געזאגט, אנן, אבער מיר, כדבעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן, מתנינן לה, מיר לערנען עס, אז דאס איז געווען א שאלה וואס ריש לקיש האט געפרעגט פון רבי יוחנן, און רבי יוחנן האט אים געענטפערט אז ער זאגט הרי עלי תודה ואצא בה ידי חגיגה, זאגן מיר נדור, ער מוז ברענגען א קרבן תודה, איז אבער ואינו יוצא, ער איז נישט יוצא פון שלמי חגיגה, רש י. תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבא. א תנא האט געלערנט פאר רבי יצחק בר אבא, מיר דארפן דא מקדים זיין די דינים ווי אזוי וואס מען זאל טון מיט א קרבן עולה, וויאזוי מען דארף שפריצן די בלוט פון א עולה, אז מען ברענגט א קרבן עולה דארף זיין סמיכה, אז מען ברענגט א קרבן עולה דארף זיין נסכים, נאר נסכים ווערט דערמאנט ביי חוב אויכעט, אבער אסאך דינים ווערט דערמאנט נאר אין פרשת ויקרא. גלייך אין אנפאנג איז דאך די ערשטע פרשה רעדט זיך ביי א עולה, נאכער די זעלבע זאך ביי שלמים, און ביי וועלכע עולה און שלמים רעדט זיך פרשת ויקרא? דאס רעדט זיך ביי א עולה און שלמים וואס א מענטש איז נישט געווען מחויב צו ברענגען, נאר דער מענטש האט געמאכט א נדר אדער א נדבה, א נדר רופט זיך אהן, ער זאגט הרי עלי עולה, סליגט אויף מיר א חוב צו ברענגען א קרבן עולה צו הרי עלי שלמים, און נדבה רופט זיך אהן אז ער זאגט הרי זו עולה דיע בהמה איז א עולה אדער ער זאגט הרי זו שלמים, סכאפט א גרויסע חילוק פון נדר ביז נדבה, נדר ליגט דאך אויף די מענטש, איז לו יצוייר ער האט שוין באשטימט די קרבן עולה און סאיז עפעס געשען מיט דעם קרבן סאיז פארלוירן געגאנגען מוז ער ברענגען א צווייטע ווייל ער האט דאך געמאכט א חיוב אויף זיך אז ער זאל עס ברענגען. און ער האט דאך נאך נישט געברענגט, ווי איז אבער ער זאגט הרי זו עולה, איז דאך די טייטש אויף דעם מענטש ליגט נישט קיין חיוב, יא עס ליגט אויף אים א חיוב, אז ער האט דאס געמאכט א עולה דארף ער דאס ברענגען, אבער אויב דאס ווערט פארלוירן דארף ער נישט, איז איז אין פרשת ויקרא ווערט דערמאנט נאר עולה און שלמים ווען דאס קומט אלס נדבה, אבער דעמאלט ווען מען ברענגט א חוב? ווי האבן מיר א עולה און שלמים א חוב? האבן מיר דאך שוין דא געלערנט אין גמרא, שלמי חגיגה, דאס איז די שלמים וואס איז א חוב, וואס איך לערן אפ פון פסוק וחגותם אותו חג לשם, און עולת ראיה וואס שטייט ולא יראו פני ריקם, און וועלכע דינים גייט אן ביי די עולות חוב און ביי די שלמי חוב, אין די תורה נישט דא וועגן דעם קיין באזונדערע פרשה. לגבי דעם דין פון נסכים, וואס אויב מען ברענגט א בן בקר דארף מען ברענגען א חצי ההין יין און א חצי ההין שמן מיט דריי עשרונים סולת, און ביי א איל דארף מען ברענגען א שלישית ההין יין און אויך א מנחה פון שלישית ההין שמן און שני עשרונים סולת. און פאר א כבש דארף מען ברענגען איין עשרון מעל און א רביעית ההין שמן, און פון דעם מאכן די מנחת נסכים, און אויף נסכים א רביעית ההין יין, אויף דעם אויך האבן מיר נישט קיין שאלה, דאס ווייסן מיר סיי ביי עולת חובה, סיי ביי עולת נדבה, סיי ביי שלמים פון חובה. סיי ביי שלמים נדבה, דאס ווערט דערמאנט אין פרשת שלח, ווערט דארט דערמאנט אז ועשיתם אשה לשם, עולה או זבח, לפלא נדר או בנדבה, אז ס'וועט זיין א עולה אדער א זבח שלמים צי א נדר אדער א נדבה, או במועדיכם, אדער דיע זאכן וואס ס'דא א חיוב יום טוב, ווערט דאך שוין דא דערמאנט אין פסוק, אז סיי נדבה סיי חובה האט איין דין, נאר סמיכה ווערט נישט דערמאנט ביי חובה. ברוך השם, מסכת ביצה, דף כ, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן לא. תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבא, א תנא האט געלערנט פאר רב יצחק בר אבא, שטייט אין פסוק ויקרב את העולה ביום שמיני של מילואים, דאס איז געוועזן ראש חודש ניסן ווען מ'האט דעמאלט מחנך געווען דעם משכן, דעמאלט האט אנגעהויבן צו טון די עבודה אהרן, ווערט דארט דערמאנט אז ער האט מקריב געווען די עולה ויעשה און ער האט דאס געמאכט כמשפט ווי דער משפט איז. איך ווייס דאך נישט ווי די משפט איז, ס'ווערט דאך ערגעץ אנדערש נישט דערמאנט וויאזוי איז די משפט פון א עולת חוב, טייטשן מיר כמשפט עולת נדבה, ער האט דאס געמאכט ווי די משפט עולת נדבה, אזוי ווי אין פרשת ויקרא ווערט דאך דארט דערמאנט די משפט פון א עולת נדבה, דארט ווערט דערמאנט סיי פון א עולה סיי פון שלמים, האט ער דאס אויכעט. געמאכט אזוי יא, דארט מוז זיך רעדן ביי נדבה ווייל דארט שטייט אדם כי יקריב מכם כי יקריב איז די טייטש אויב ער וועט וועלן מקריב זיין. לימד, טוט מיר דער פסוק דא אפלערנען אז איך זע די עולת חובה האט ער געמאכט אזוי ווי עולת נדבה, קום איך אפלערנען על עולת חובה שטעונה סמיכה, שטענדיג. ווען ס'איז דא א חוב צו ברענגען א קרבן עולה, למשל עולת ראיה וואס מען ברענגט יום טוב, דארף מען האבן סמיכה. און פון וואנעט ווייס איך דאס? ווייס איך דאס פון דעם כמשפט, ווייל דער פסוק האט דאך געזאגט אז דיע עולת חוב האט דעם זעלבן דין ווי עולת נדבה. אמר ליה, האט רבי יצחק געזאגט צו דעם תנא, דאמר לך מני, ווער האט עס דיר געזאגט? דאס הייסט אזוי, ווער דארף האבן אויף דעם א ספעציעלן פסוק? אין אמת'ן קען איך עס אפלערנען חוב פון נדבה אן א פסוק, מיט א מה מצינו, אזוי ווי איך זעה ביי נדבה ווען ס'איז א עולה דארף זיין סמיכה, אזוי א עולה וואס איז א חוב דארף האבן סמיכה, ווער איז דאס דער מענטש? וואס ער זאגט איך דארף האבן אויף דעם א פסוק, ס'איז נישט גענוג א מה מצינו, בית שמאי היא, דו לערנסט א זאך וואס די בית שמאי זאגן, ווי זע איך אז די בית שמאי האלטן אזוי, דלא גמרי זיי לערנען נישט אפ שלמי חובה משלמי נדבה, די בית שמאי לערנען ניט אפ שלמי חובה פון שלמי נדבה. דארטן אין פרשת ויקרא ווערט דאך דערמאנט אז שלמי נדבה דארף זיין סמיכה, און די בית שמאי האלטן ביי אונז אין דער משנה אז שלמי ח אז מביאין שלמים ואין סומכים עליהם, מען מאכט נישט קיין סמיכה, פארוואס? ווייל זיי זאגן אז וואו שטייט דער דין פון סמיכה ביי שלמים, דאס איז דווקא ביי נדבה, און חוב פון נדבה קען איך נישט אפלערנען, ווייל איך קען אפפרעגן א פירכא מה לנדבה. שכן מצויה, א נדבה ווען מען וויל קען מען ברענגען, אבער א חוב איז דאך די טייטש דעמאלט ווען די תורה האט אים מחייב געווען, איז ממילא אז איך זע דאך אז שלמי חובה לערנט מען ניט אפ פון שלמי נדבה, איז די זעלבע זאך וואלט איך עולת חוב פון עולת נדבה נישט אפגעלערנט, דעריבער דארף איך האבן דעם פסוק. דאי בית הלל. אויב איך זאל זאגן לויט די בית הלל דארף איך נישט האבן קיין פסוק, כיוון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, זיי זאגן דאך אז שלמי חובה לערן איך יא אראפ פון שלמי נדבה, זיי זאגן דאך אז שלמי חובה כאטש כ'האב נישט קיין פסוק דאך דארף מען האבן סמיכה, איז די זעלבע זאך עולת חובה נמי עולת חוב אויכעט. לא תבעי קרא דארף מען אויך נישט האבן קיין פסוק דגמרי מעולת נדבה, מען לערנט עס אפ פון עולת נדבה, און אז דו זאגסט אז מען דארף האבן א פסוק, מוז איך זאגן אז דו זאגסט עס אליבא דבית שמאי לערנסטו די ברייתא, דארפסטו זאגן אז די בית שמאי לערנען דאס. פרעגט די גמרא, ממאי, ווער הייסט דיר אזוי זאגן אז די ברייתא גייט לויט די בית שמאי אז די בית הלל דארפן נישט האבן קיין פסוק פארוואס ווייל זיי קענען אפלערנען חוב פון נדבה, ממאי פון וואנען ווייסטו דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי ווער זאגט אז זיי קענען אפלערנען? קען זיין אז זיי קענען אויך נישט, זיי לערנען אויך נישט אפ, פארוואס לערנען זיי נישט אפ? ווייל מה לעולת נדבה. שכן מצויה, א עולת נדבה, ווען מען וויל, קען מען מנדב זיין און ברענגען. איי, פון וואנעט ווייסן זיי, די בית הלל, אז שלמי חובה דארף זיין סמיכה? דילמא מעולת חובה גמרי, זיי לערנען דאס אפ נאכדעם ווי כ'האב שוין דעם פסוק, וואס דארט ווערט דערמאנט ביי עולת חובה, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ווייס איך, א עולת חובה דארף האבן סמיכה, זאג איך א שלמי חובה דארף אויך האבן סמיכה, אבער ועולת חובה גופא בעי קרא, עולת חובה גופא דארף האבן א פסוק, ממילא קען דאך די ברייתא גיין אזוי צו זאגן אזוי ווי די בית הלל, לויט די בית הלל דארף איך אויך האבן א פסוק, לו יצוייר איך זאל נישט האבן דעם. פסוק, וואלט איך נישט געוויסט בכלל נישט בעולת חובה און נישט בשלמי חובה. פרעגט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי א זאגן? מאי שנא משלמי נדבה, משלמי נדבה דלא גמרי, וואס ווילסטו זאגן אז די בית הלל קען מען שלמי חובה נישט אפלערנען פון שלמי נדבה? פארוואס איך קען אפפרעגן א פירכא שכן מצויין? ווייל, א נדבה איז א זאך וואס איז שטענדיג שכיח, און א זאך וואס איז שטענדיג שכיח, און דאס איז די סיבה פארוואס די תורה האט געזאגט עס דארף זיין סמיכה. אויב אזוי, מעולת חובה נמי לא גמרי, דארף מען דאך פון עולת חובה אויך נישט קענען אפלערנען, פארוואס שכן כליל, ווייסטו פארוואס די תורה האט געזאגט ביי חוב אז ביי עולת חובה האט די תורה געזאגט ס'דארף זיין סמיכה, שכן כליל איז ממילא איז אפילו איך האב שוין דעם פסוק ביי עולה אויב קען איך דאך ווי מ'זאגט נישט אפלערנען שלמי חובה פון עולת חובה מוזטו דאך זאגן אז פון וואנעט ווייס איך שלמי חובה פון שלמי נדבה? איך דארף קודם אויב אזוי אז איך ווייס שלמי חובה פון שלמי נדבה קען איך דאך די זעלבע זאך עולת חובה אויך וויסן פון עולת נדבה דארף איך דאך נישט האבן לויט די בית הלל קיין פסוק דעריבער מוז איך זאגן אז דאס גייט ווי די בית שמאי. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה. ס'קען זיין אתיא מבינייא, אין אמת'ן גייט די ברייתא אזוי ווי די בית הלל און שלמי חובה פון שלמי נדבה קען איך נישט אפלערנען, און שלמי חובה פון עולת חובה קען איך אויך נישט אפלערנען. ווייל אזוי ווי איך קען ניט אפלערנען שלמי חובה פון שלמי נדבה, שכן מצויה, קען איך די זעלבע זאך שלמי חובה פון עולת חובה אויך נישט אפלערנען, שכן כליל. נאר מיט פון ביידע זאכן צוזאמען קען איך אפלערנען. איך וועל זאגן אזוי. איך קען נישט זאגן אז די סיבה איז וואס מען דארף האבן סמיכה. בא שלמי נדבה וועל איך זאגן די סיבה איז וועלכעס ווייל מצויה זעהסט דאך עולת חובה וואס איך האב דעם פסוק ס'איז נישט מצויה דאך דארף מען האבן סמיכה און דו קענסט נישט זאגן די סיבה פארוואס דארף עולת חובה האבן סמיכה שכן כליל זעהסט דאך שלמי נדבה וואס איז נישט כליל און דאך דארף מען האבן סמיכה. הצד השוה שבהן, מיט וועלכע זאך זענען אלע גלייך? איז דאך מיט וועלכן זענען זיי גלייך? זענען א קרבן יחיד, און אויכעט זיי דארפן האבן נסכים, ווייל נסכים, דאס שטייט בפירוש אין פרשת שלח, אז דארט ווערט דערמאנט אז דאס ברענגען לפלא נדר לנדבה, או במועדיכם, אדער יום טוב, די נסכים ווערט דאך דערמאנט סיי בא חוב, און סײַ באַ נדבה, און סײַ באַ עולה, סײַ באַ שלמים, טרעפט מען דאָך אַז ס'גלייך מיט איין זאַך מיט וועלכער זאַך אַז ס'אַ קרבן יחיד און ס'דאַרף האָבן נסכים, בין איך מרבה פון דעם אַ יעדע זאַך וואָס די זאַך דאַרף האָבן נסכים און ס'איז אַ קרבן יחיד דאַרף מען האָבן סמיכה, וועל איך שוין יעצט אָפּלערנען שלמי חובה, ווי אַזוי? דאס גייט נאכדעם ווי איך האב דעם פסוק אויכעט, וועלכן פסוק האב איך? די ויעשה כמשפט, ממילא קען דאך די ברייתא גיין אויכעט אפילו אזוי ווי די בית הלל, רש"י. פרעגט די גמרא, וסברי בית שמאי, האלטן די בית שמאי, שלמי חובה, שלמים וועלכע זיי קומען ניט אלס נדר ונדבה, נאר זיי קומען ווייל ס'איז א חוב זיי צו ברענגען, ווי די שלמים פון וואס מען דארף ברענגען די שלש רגלים, לא בעו סמיכה, דארף מען נישט האבן קיין סמיכה, אזוי האט מען דאך פריער געזאגט, והתניא מיר האבן דאך געלערנט, אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה, די בית שמאי און די בית הלל קריגן זיך נישט וועגן סמיכה, שצריך, אלע האלטן אז מען דארף האבן סמיכה, על מה נחלקו? וואס איז זייער מחלוקת? על תיכף לסמיכה שחיטה, צו ס'איז דא א דין אז די שחיטה מיט די סמיכה זאלן זיין צוזאמען, ווייל אין די תורה שטייט דאך וסמך און גלייך נאכדעם שטייט ושחט, שבית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אינו צריך. ס'מוז נישט זיין גלייך נאך די סמיכה שחיטה, ממילא קען איך מאכן סמיכה ערב יום טוב און שעכטן זאל איך עס ביום טוב. ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן צריך און די בית הלל זאגן אז תיכף לסמיכה שחיטה. וואס האסטו פריער געזאגט אז לויט די בית שמאי דארף מען אינגאנצן נישט האבן קיין סמיכה ביי שלמי חובה? ענטפערט די גמרא. הוא דאמר כי האי תנא, ער האלט ווי דער תנא, דער תנא האלט אליבא דבית שמאי אנדערש, דתניא מיר האבן געלערנט אמר רבי יוסי ברבי יהודה, רבי יוסי ברבי יהודה האט געזאגט, אן אנדערע רבי יוסי. רבי יוסי ברבי יהודה, דארט איז סתם רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, די בית שמאי און די בית הלל קריגן זיך נישט, על תיכף לסמיכה שחיטה שצריך. ביי די ערטער וואו ס'דארף זיין סמיכה, דאס הייסט ביי שלמי נדבה האלטן אלע אז וסמך ושחט די שחיטה דארף זיין גלייך נאך די סמיכה, על מה נחלקו ווען איז די מחלוקת? על הסמיכה עצמה, די מחלוקת איז צו שלמי חובה דארף מען האבן סמיכה צו נישט בכלל? שבית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן אינו צריך אז שלמי חובה דארף מען נישט האבן קיין סמיכה, ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן צריך, שלמי חובה דארף מען האבן סמיכה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט מעשה בהילל הזקן, ס'איז געווען א מעשה מיט הילל הזקן שהביא עולתו לעזרה, ער האט געברענגט, זיין קרבן עולה אין די עזרה, לסמוך עליה, אז מען זאל זיך סומך זיין, ביום טוב אום יום טוב. וואס האט ער געברענגט? א קרבן עולה. און די בית שמאי האלטן דאך אז א קרבן עולה איז מען נישט מקריב יום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, האבן זיך צו אים באהאפטן די תלמידים פון שמאי, אמרו לו, זיי האבן אים געפרעגט, מה טיבה של בהמה זו, וואס עפעס מיט די בהמה דא? אמר להם, האט ער זיי געזאגט, נקבה היא. וואס האט ער זיי געזאגט נקבה היא? ס'איז דאך נישט קיין עולה, ס'איז דאך א נקבה, און א עולה קען דאך נישט זיין קיין נקבה. ולזבחי שלמים הבאתיה, און כ'האב דאס געברענגט פאר זבחי שלמים. ווי ער האט געזען אז די תלמידים, ווי מ'זאגט, ווילן זיך מיט אים קריגן זיך, די מפני דרכי שלום האט ער געמעגט משנה זיין. אז ס'זאל זיין שלום. יא, כשכש להם בזנבה, האט געגעבן א קלאפ מיט דעם עק, והלכו להם, און די תלמידי בית שמאי זענען אוועק געגאנגען. אינטערעסאנט, די גמרא אין דעם ערשטן פרק שבת ווערט דערמאנט אז שמאי מיט הלל קריגן זיך אינגאנצן נישט מער ווי אויף דריי ערטער, און דיע זאך וועגן צו יום טוב איז סמיכה צו נישט, דאס ווערט נישט דערמאנט צווישן דיע דריי זאכן. זעהט אויס אז ער שמאי האט זיך נאכנישט געהאט געקריגט מיט הילל'ן, צו נאר וואס דען שטייט דא ס'איז דאך נישט געקומען צו אים די שמאי, ס'איז געקומען תלמידי שמאי, זיי האבן אנדערש געהאלטן. ואותו היום, און דער טאג, גברה ידם של בית שמאי על בית הלל, האט זיך געשטארקט די האנט פון די בית שמאי אויף די בית הלל וביקשו לקבוע הלכה כמותם, זיי האבן געוואלט מען זאל אפפסק'נען אזוי ווי זיי זאגן אז מען ברענגט נישט א עולת ראיה אין יום טוב, והיה שם זקן אחד איז דארט געווען א אלטער מאן מתלמידי שמאי הזקן פון די תלמידים פון שמאי הזקן, ובבא בן בוטא שמו ער האט געהייסן בבא בן בוטא. שהיה יודע שהלכה כבית הלל, בבא בן בוטא האט געוויסט אז די הלכה ווי די בית הלל אז מען קען יא מקריב זיין עולת ראיה אין יום טוב, ושלח האט ער געשיקט והביא מען האט געברענגט כל צאן קדר שבירושלים, צאן קדר דאס ווערט אנגערופן בעסערע, והעמידם בעזרה און ער האט זיי אוועק געשטעלט אין דער עזרה. תוספות זאגט, לאו דווקא בעזרה, ווייל אויב דאס איז נאך נישט געווען מביאין חולין בעזרה איז די טייטש אז א בהמה קען מען נישט ברענגען קיין חולין'דיגע בהמה אין דער עזרה, מען דארף פאר דעם מקדיש זיין חוץ פון דער עזרה. ואמר האט געזאגט, כל מי שרוצה לסמוך, ווער וואס וויל מאכן סמיכה, יבא ויסמוך, דאס איז א ברייתא דאס אין תוספתא אין צווייטן פרק חגיגה, דארט שטייט אביסל מיט א אנדער לשון, כל מי שצריך להביא, יעדער איינער וואס ער דארף ברענגען א קרבן, זאל ברענגען, גיט ער פריי און ער זאל מאכן סמיכה.

שוב מעשה, נאך איז געווען אמאל א מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל, איינער פון די תלמידים פון בית הלל, שהביא עולתו לעזרה, ער האט געברענגט זיין קרבן עולה אין דער עזרה לסמוך עליה, צו מאכן סמיכה, מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, האט אים געטראפן איינער פון די תלמידי בית שמאי, אמר לו, האט ער אים געפרעגט, מה זו סמיכה? דו גייסט מאכן סמיכה? פארוואס האט ער אים נישט געפרעגט אויף דעם וואס ער ברענגט א קרבן עולה, נאר האט נישט געוויסט צו ס'איז א עולה צו ס'איז שלמים, אפשר איז עס שלמים? אמר לו האט ער אים געזאגט, מה זו? וואס איז דאס? שתיקה? איז דא אין דעם אסאך טייטשן. וואס איז דאס שווייגן? דו דארפסט שווייגן, דו דארפסט גארנישט נישט זאגן. אנדערע טייטשן דעם מה זו שתיקה, ווי איינער זאגט מה זו, וואס מיינסטו, שתיקה, איך שווייג ווייל איך האב דיר נישט וואס צו ענטפערן? איך האב דיר וואס צו ענטפערן, איך וויל זיך נישט אריינלאזן אין קיין ויכוחים. אבער רש"י טייטשט, ער האט אים געזאגט, מה זו שתיקה, דו דארפסט שווייגן.

האי צורבא מרבנן א תלמיד חכם דאמר ליה חבריה מילתא, ווען דער חבר זאגט אים עפעס לא להדר ליה זאל ער אים נישט ענטפערן מילתא א זאך טפי מער ממאי דאמר ליה חבריה ער זאל מער ווי ער האט אים געזאגט זאל ער גארנישט נישט זאגן דאיהו אמר ליה ער האט אים געזאגט מה זו סמיכה דריי ווערטער וקא מהדר ליה און ער האט אים גענטפערט אויך דריי ווערטער מה זו שתיקה ער האט נישט ווי מען זאגט געקאנט אים דאך ווי מען זאגט זיך מתווכח זיין אלע זאכן, ער האט אים נאר געזאגט שטיל מאכן אים, אויב נישט ווי מען זאגט איך בין נישט מודה צו דיר, אבער זיך אריינלאזן ווי מען זאגט אין וויכוחים, דאס דארף מען נישט. רש"י. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, די בית הלל האבן געפרעגט די בית שמאי, איר בית שמאי זאגט אז מען טאר נישט, מקריב זיין, די קרבנות וואס איז א חוב צו ברענגען יום טוב, טאר מען עס נישט מקריב זיין יום טוב, ומה, לאמער זעהן, במקום שאסור להדיוט, דא וואס פאר א הדיוט איז אסור צוצוגרייטן פאר אים עסן, שבת איז דאך אסור להדיוט, מותר לגבוה. תמידים און מוספים מעג מען מקריב זיין שבת אויכעט, הייסט עס אז מער איז דא היתר פאר די מזבח ווי פאר מענטשן, מקום שמותר להדיוט, יום טוב וואס יום טוב איז דאך מותר להדיוט. ווייל עס שטייט דאך הוא לבדו יעשה לכם, וואס מען דארף צום עסן מעג מען טון, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שמותר לגבוה אז אלעס וואס איך דארף פאר די מזבח אפילו עס איז א עולת ראיה דארף איך עס אויך מעגן מקריב זיין אין יום טוב, פארוואס טוט איר אסר'ן? אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי גענטפערט צו די בית הלל, נדרים ונדבות יוכיחו, נדרים ונדבות וואס א מענטש האט מנדר געווען א גאנץ יאר, דאס וועט איך באווייזן, דאס איז וואס דער דין איז, אז יום טוב טאר מען דאס נישט ברענגען, די נדרים און נדבות פון א גאנץ יאר, זעסטו דאך אז קען זיין. שמותר להדיוט, א כאטש די יום טוב איז דאך א טאג וואס להדיוט צורך אוכל נפש מעג מען, ואסור לגבוה, און די נדרים ונדבות טאר מען נישט מקריב זיין, איז די זעלבע זאך עולת ראיה קען מען אויך נישט מקריב זיין. אמרו להם בית הלל, האבן די בית הלל גענטפערט צו די בית שמאי, וואס גייט איר א ראיה ברענגען פון נדרים ונדבות וואס מען האט מנדב געווען א גאנץ יאר צו די קרבנות וואס זייער חוב איז יום טוב, מה לנדרים ונדבות, ווייסטו פארוואס נדרים ונדבות זאגן מיר? אז מען קען עס נישט ברענגען אין יום טוב שאין קבוע להם זמן, ס'איז נישטא קיין קביעות'דיגע זמן, דעריבער זאגן מיר אז מען קען עס נישט ברענגען יום טוב, דו האסט געקענט ברענגען פאר יום טוב און דו קענסט עס ברענגען נאך יום טוב, תאמר בעולת ראיה אבער בעולת ראיה שקבוע לה זמן, אז דער זמן איז דאך געווארן באשטימט יום טוב, איז דארף איך עס מעגן ברענגען יום טוב. אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי גענטפערט צו די בית הלל, אף זו אויך עולת ראיה, אין קבוע לה זמן, האט נישט קיין באשטימטע צייט, איך מוז דאס נישט ברענגען יום טוב, דתנן מיר האבן געלערנט, מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, דער וואס האט נישט געברענגט די קרבן חגיגה דעם ערשטן טאג יום טוב, חוגג והולך, ברענגט ער דאס כל הרגל כולו א גאנצן יום טוב, ביום טוב אחרון של חג. איז דאס ממילא האט אויך נישט קיין קביעות'דיגן זמן. איי שבועות? איי שבועות? שבועות איז אויך דער זעלבער דין, אז מ'האט נישט געברענגט די קרבן חגיגה אין שבועות, קען מען עס משלים זיין שפעטער נאך שבועות. אמרו להם בית הלל, האבן די בית הלל געזאגט צו די בית שמאי, אף זו קבוע לה זמן, דיע קרבנות וואס מ'דארף ברענגען יום טוב, הייסט אויך א קביעות'דיגע זמן, פארוואס? דתנן מיר האבן דאך געלערנט עבר הרגל ולא חג, ס'איז דורכגעגאנגען יום טוב און ער האט נישט געברענגט די קרבנות וואס איז געווען א חיוב צו ברענגען יום טוב, אינו חייב באחריותו, דאס דארף ער שוין מער נישט ברענגען, אויב אזוי דארף איך גאר נישט אפלייגן ווייל עס קען זיין ער וועט נישט ברענגען אין ערשטן טאג און ער וועט זיין א אונס צי א פושע די אנדערע טעג יום טוב און ער וועט נישט ברענגען. אמרו להם בית שמאי האבן די בית שמאי געזאגט והלא כבר נאמר שטייט דאך אין פסוק לכם שטייט אין פסוק אך אשר יעשה וואס בין איך מתיר יום טוב איך בין נאר מתיר יום טוב דאס וואס ווערט געמאכט לכם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם זאג איך ולא לגבוה מ'קען נאר ברענגען מ'איז נאר מתיר אוכל נפש וואס דו דארפסט, אבער נישט פאר דעם אייבערשטן. אמרו להם בית הלל, האבן די בית הלל זיי געפרעגט, והלא כבר נאמר לשם, שטייט לשם, כל דלשם, אלעס וואס איז לשם קען מען מקריב זיין אין יום טוב, אם כן מה תלמוד לומר לכם, וואס קומט מען זאגן דער לכם, לכם ולא לכותים, אז מ'טאר נישט טון קיין מלאכה אפילו פון אוכל נפש, אויב דאס איז פאר גוים, לכם ולא לכלבים, אדער פאר כלבים, דאס איז לאו דווקא כלבים, אפילו פאר בהמה, כאטש דו ביסט מחויב זיי צו שפייזן, אבער טאר מען נישט טון, למשל קאכן, מען דארף דארט געבן דארט פאר די בהמות קאכן עסן, צי אנדערע זאכן, דאס טאר מען נישט. אבא שאול אומרה בלשון אחרת, אבא שאול זאגט. אז די בית שמאי מיט די בית הלל האבן געהאט א צווייטן וויכוח, די קל וחומר איז געווען א צווייטער קל וחומר, ווייל וואס איז געוועזן פריער דער גאנצע יוכיח פון די בית שמאי, די בית שמאי האבן אויפגעוויזן אז נדרים ונדבות קען מען נישט מקריב זיין אין יום טוב, זעסטו דאך. אז עס קען זיין א זאך וואס להד א טאג וואס דעם טאג איז מותר להדיוט און אסור לגבוה, והא ראיה נדרים ונדבות, אבער אבא שאול לערנט אז נדרים ונדבות פון א גאנץ יאר קען מען יא מקריב זיין אין יום טוב לויט יעדן איינער, אויב אזוי קען איך קען איך דאך שוין נישט לערנען די נדרים ונדבות יוכיחו, האט ער געזאגט עס מיט א צווייטע לשון.

ווייל אין די אמאליגע כירות האט מען נישט געקאכט אויף דער כירה, נאר מען האט געקאכט אינעווייניג אריין אין כירה, די גמרא זאגט דאך אין א תנור איז אריין איין טאפ, אין א כירה איז אריין צוויי טעפ, א זאך וואס האט א בית קיבול אז ס'פאסט זיך צו זאגן אז ס'איז פארמאכט, במקום שכירתך פתוחה, דעמאלט ווען דיין כירה, ווען דיין אויוון איז אפן, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שכירת רבך פתוחה אז פאר דעם אייבערשטן דארף מען מעגן וכן בדין און אזוי דארף איך זאגן אזוי איז די סברה שלא יהא שולחנך מלא דיין טיש זאל נישט זיין פול ושולחן רבך ריקן און דער שולחן פון דיין בעלבאס זאל זיין ליידיג.

טאר מען נישט מקריב זיין יום טוב כאטש להדיוט איז מותר. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב, דער וועלכער לערנט אז נדרים ונדבות איז מען נישט מקריב יום טוב, לויט אים זאלסטו נישט זאגן מדאורייתא מחזא חזו, אז מדין תורה מעג מען עס יא מקריב זיין, ורבנן הוא דגזרי, און די רבנן האבן גוזר געווען אז וואס? אז מען זאל עס נישט ברענגען יום טוב, גזירה כ'האב מורא שמא ישהה, אויב מען זאל מעגן מקריב זיין נדרים און נדבות אין יום טוב, וועט א מענטש וועט האבן שלמים, וועט ער זיי באהאלטן ביז יום טוב, פארוואס? ווייל יום טוב איז דאך דא א ענין, מען דארף זיין שמחה בבשר, וועט ער עס זאמען ביז דעמאלט ער זאל האבן גענוג פלייש יום טוב, וואזשע וועט ארויסקומען, וואס איז דער קלקול? לערנט רשי, און אויב ער וועט עס האלטן ביז יום טוב, און קען אמאל זיין אז ס'זאל ארויסקומען פון דער זאך א אונס, און ער וועט נישט קענען דאס מקריב זיין. דא טייטשט מען נישט שמא ישהה ווי מיר האבן געטייטשט פריער אין גמרא, פריער האט מען דאך אויך געהאט אין גמרא ביי דעם דין פון טבילת כלים האט מען דארט געהאט דף י"ח עמוד א' שמא ישהה, דארטן איז דער טייטש שמא ישהה טאמער וועט ער זאמען די כלי די טמא'דיגע ביז יום טוב. דערווייל וועט ארויסקומען א מכשול, מען וועט נישט זיין נזהר און מען וועט זיך נוצן דעם טהרות, דא האב איך נישט קיין מורא אויף קיין תקלה, ווייל כל זמן מען האט נאך נישט מקדיש געווען די בהמה קומט דאך נישט ארויס פון דעם קיין תקלה, נאר וואס איז דא דער טייטש שמא ישהה, דער מענטש וועט עס אפלייגן ביז יום טוב, ווייל יום טוב דארף ער דאך האבן אסאך פלייש, וואס איז דער מכשול? איז דער מכשול טאמער וועט געשען א אונס ער וועט נישט מקריב זיין. איז לכאורה דער טעם פאסט זיך נישט ביי קיין עולות, ווייל עולות וועט ער דאך סיי ווי נישט פארדינען פון דעם וואס ער לייגט עס אפ ביז יום טוב, ווייל ער קען דאך עס סיי ווי נישט עסן. זאלסטו נישט אזוי זאגן אז דאס איז דער טעם, אלא נאר אפילו מדאורייתא נמי לא חזו, דער וואס ער האלט אז נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב האלט ער מן התורה איז אויכעט אסור. ווייל איך לערן אפ פון פסוק וחגותם דווקא די עולות וואס איז גלייך צו חגיגה וואס איז זמן קבוע ברגל נאר דאס מעג מען. א ראיה ברענגט ער דהא שתי הלחם, ס'דא א דין אז שבועות דארף מען ברענגען שתי הלחם, און די שתי הלחם איז פאסט זיך ביי זיי נישט זאגן שמא ישהה. ווייל די חיוב פון זיי ווען איז די חיוב פון זיי איז דאך יום טוב דחובת היום נינהו ס'איז דאך א חוב מען זאל דאס מקריב זיין נאר שבועות פאר שבועות קען מען נישט וליכא למגזר קען איך דאך ביי זיי נישט גוזר זיין שמא ישהה און דאך זעען מיר ואינו דוחה און דער באקן פון די שתי הלחם איז נישט דוחה לא את השבת ולא את יום טוב איז דאך פון דעם א ראיה אז אפילו אן דעם טעם פון שמא ישהה טאר מען אויך נישט, ווייל פארוואס? ווייל אויב מען קען דאס באקן ערב יום טוב איז עס נישט דוחה שבת און יום טוב, איז די זעלבע זאך די נדרים און נדבות, ווייל מען קען דאך עס מקריב זיין פאר יום טוב איז עס נישט דוחה יום טוב. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה לדברי האומר, דער וועלכער זאגט נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב, דער וואס ער זאגט אז נדרים און נדבות קען מען נישט מקריב זיין יום טוב, עבר, ער האט עובר געווען ושחט און ער האט יא גע'שחט'ן, מאי, ווי איז דער דין, צו זאל איך זורק זיין די בלוט פון קרבן צו נישט? רבא אמר רבא זאגט זורק את הדם, ער מעג יא זורק זיין די דם, על מנת להתיר בשר באכילה, אויב די פלייש איז נאך פארהאנען, און די זריקת הדם וועט אויפטוהן אז מען זאל קענען עסן די פלייש, מעג מען זורק זיין די דם, מען דארף וויסן זיין אז זריקת דם, וואס פאר א איסור איז דא אין דעם? ס'נאר אויך א שבות, ס'נאר אסור מדרבנן, זאגט ער, כאטש זריקת הדם ווען מ'זורק'ט דעמאלט ווען מ'דארף נישט איז דאך איז א שבות, אבער אז ס'טוט אויף להתיר בשר באכילה קאן. ווי וועט אבער זיין אין אזאין פאל אז ס'נישטא די בשר, כאטש. ס'נאך פארהאנען די אימורין, און די זריקת הדם טוט דאך אויף און מתיר זיין די אימורין צום מזבח, ניין, וועל איך נישט זורק זיין דעם דם, איך בין נאר זורק דעם דם דעמאלט ווען עס טוט מיר אויף אז איך זאל קענען עסן די פלייש. רבה בר רב הונא אמר, רבה בר רב הונא זאגט, אפילו דעמאלט ס'איז נישט דא די פלייש, ס'איז נאר דא די אימורין, זורק את הדם איז ער זורק די דם על מנת להקטיר אימורין לערב, ביינאכט וועל איך מקטיר זיין די אימורין, ווייל דער דין איז אז זריקת הדם איז כשר נאר בייטאג, אבער די הקטרת אימורין איז גוט ביינאכט אויכעט. מאי בינייהו? וואס איז צווישן זיי א חילוק? איכא בינייהו די חילוק איז דא צווישן זיי, נטמא בשר, אז די פלייש איז געווארן טמא, או שאבד, אדער ס'איז געווארן פארלוירן. איז דאך די זאך אזוי, וועט דאך די זריקה גארנישט ניט אויפטאן פאר די פלייש, נאר וועלכן וועט עס אויפטאן? פאר די אימורין. לרבא לא זריק, רבא זאגט מ'טאר נישט זורק זיין, כאטש אין אמת'ן איז דאך די גאנצע זריקה נאר א שבות, און מיר ווייסן דאך לגבי אסאך זאכן אין שבות במקדש, אבער דאס איז אלץ גערעדט געווארן אז מען טוט ווי עס דארף צו זיין, דא האט מען דאך עפעס נישט געטון ווי געהעריג, דא איז דאך געווען א מעשה עבר ושחט, ער האט דאך נישט געטארט לכתחילה גלייך גיין שעכטן, דארט איז נישט דא די דין איך זאל זאגן אין שבות במקדש. לרבה בר רב הונא, לויט רבה בר רב הונא וואס ער זאגט אז נאר צוליב די אימורין איז מען אויך זורק את הדם, זורק איז מען זורק את הדם, זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט כבשי עצרת, שבועות אז עס איז דא א חוץ די קרבן מוסף פון. שבועות, צוויי פרים, א אייל, שבעה כבשים, דאס אלעס איז עולות און א שעיר פאר א חטאת, און א חוץ דעם ברענגט מען אויכעט שלמים, א ציבור ברענגט קיינמאל נישט קיין שלמים, א יוצא מן הכלל איז נאר שבועות. איז די כבשי עצרת, כ'האב מקדיש געווען די זאך אויף כבשי עצרת פאר די שלמים פון שבועות, ששחטן שלא לשמה. כ'האב זיי געשחטן שלא לשמה, או, אדער ששחטן, כ'האב זיי געשחטן בין לפני זמנם, כ'האב זיי געשחטן פאר שבועות, בין לאחר זמנם, צו נאך שבועות, איז דער דין הדם יזרק, די דם מעג מען שפריצן, והבשר יאכל, די פלייש קען מען עסן, ווייל דער דין איז דאך כל הזבחים. שנזבחו שלא לשמה, כשרים, ס'איז כשר מ'זאל עס מקריב זיין, און אויך מעג מען עס עסן, נאר ס'איז דא א שאלה צו צו מ'דארף ברענגען אנדערע צו נישט. ואם היתה שבת, אויב ס'איז געווען שבת, לא יזרוק, טאר מען נישט שפריצן די בלוט. ואם זרק, און אויב מ'האט יא געשפריצט די בלוט, הורצה, איז די טייטש, איז האט עס יא אויפגעטון, פארוואס האט עס אויפגעטון? על מנת להקטיר אימורים לערב, כדי איך זאל קענען עסן די אימורין, נישט עסן, איך זאל קענען מקטיר זיין די אימורין אין אוונט, פארוואס? ווייל די פלייש קען איך דאך היינט נישט עסן, ווייל רויע פלייש שבת קען מען דאך נישט קאכן, שבת קען מען דאך נישט בראטן, וועט עס אויפטון. אויף להקטיר אימורים לערב, ווייזט אויס פון דעם ואם זרק, אויב מ'האט שוין געשפריצט, ער האט אונז נישט געפאלגט, אזוי שטייט דאך דאס לשון, ואם היתה שבת לא יזרוק, מ'טאר נישט, ואם זרק, הורצה, איז דיעבד אין, דיעבד אין, קען מען נישט, די תשובה פארט האט נישט אמתע געווען, לכתחילה לא, לכתחילה גיין שפריצן די דם, כדי איך זאל קענען מקטיר זיין די אימורין אין אוונט, טאר מען נישט. בשלמא לרבא ניחא, בשלמא לויט רבא'ן, וואס רבא זאגט אז די גאנצע היתר פון זריקת דם איז נאר דווקא אויף אכילת בשר, און דא אויך ס'איז דאך שבת מען קען דאך נישט עסן די פלייש, דעריבער זאגן מיר אז לכתחילה איז מען נישט זורק די דם, אלא לרבה בר רב הונא, אבער לויט רבה בר רב הונא וואס ער לערנט אפילו נטמא הבשר, אדער נאבד הבשר איז צוליב די אימורים אליין קען מען לכתחילה זורק זיין, קשיא בלייבט שווער, קשיא איז טאקע א קשיא, ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן שאני שבות שבת, שבות שבת איז עפעס אנדערש ווי שבות יום טוב, דארטן רעדט זיך דאך די מחלוקת פון רבא מיט רבה בר רב הונא, דאס וואס רבה בר רב הונא זאגט אז מען מעג זורק זיין די דם נאר וועגן די אימורים, דארט רעדט זיך א שבות יום טוב אבער שבות שבת איז נישט אזוי. אין אמת'ן פרעגט מען א קשיא אויף רבא'ן איז אויך שווער, פארוואס? ווייל מען טרעפט. אז די גמרא זאגט לגבי געוויסע קרבנות אז כהן שנפשו יפה האט געגעסן די פלייש מען האט עס געזאלצן און מען האט עס געגעסן רויע פלייש אויך, כ'געדענק נישט ביי וועלכע אומצא, די גמרא רופט עס אן אומצא, יע איז אויב אזוי איז דארף מען דאך לויט רבא'ן אויכעט מעגן זורק זיין די דם, מתיר צו זיין אז מען זאל עס קענען עסן באומצא. איז האב איך געזען ווער פון די ראשונים פרעגט עס טאקע און מען ענטפערט, כ'געדענק נישט דעם נאמען, זאגט ער אזוי, זריקת דם איז דאך א שבות, איי אין שבות במקדש האבן מיר דאך גערעדט, דאס איז נאר גערעדט געווארן דארט ווען ס'איז אלץ צוגעגאנגען ווי דער סדר איז, אבער דא איז דאך נישט געווען ווי דער סדר איז, גייט יא אן א שבות אין מקדש, ווי פארוואס זאל איך מתיר זיין דעם שבות צוליב אוכל נפש, ווי טרעפסטו? א קולא פון אוכל נפש, דאס טרעפסטו נאר יום טוב, אבער שבת טרעפט מען נישט אפילו איך זאל מעגן א שבות צוליב אוכל נפש. רש"י.